מיטן אייבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, וואס מען קען זיך אפלערנען פון זיי ווי מען דארף זיך פירן, מיט אמונת השם און אהבת השם און יראת השם, מיר האלטן אין סיפור ק כ ז, מיר האלטן נאך אינמיטן דעם צווייטן חלק פונעם ספר דערצייל מיר א מעשה פון ר' ניסן מינדעל וואס האט ארויסגענומען אלע מעשה'ס פון די פערציג יאר פון שמועסן מיט קינדער און אויסגעקליבן די אלע מעשה'ס וואס איז דארטן געווען און האט עס געדרוקט אין דריי כרכים. די קעפל פון דעם מעשה וואס מיר דערציילן יעצט איז תשובה און מעשים טובים. די מעשה וואס מיר גייען דערציילן איז די קעפל ער האט געפונען אן אוצר. אן ארעמאן א בעטלער איז אמאל געקומען אין א פרעמדע שטעטל. די דארטיגע בעטלער האבן שטארק געהאלטן פון דער מצוה פון הכנסת אורחים, און זיי האבן זייער שטארק באפריינדעט דעם ניי געקומענעם. זיי האבן אים איינגעלאדן מיטצוגיין מיט זיי איבער די הייזער פון די דארטיגע בעלי בתים, און גיין מיט זיי ארום און בעטן נדבות ביי די בעלי בתים. דער סדר ביי זיי איז געווען אז זיי פלעגן זיך איינטיילן צווישן זיך די גאסן אין שטעטל, יעדער איינער האט גענומען א אנדער גאס אין די שטעטל, און דערנאך ארויסגיין פארווייז, צוויי צוויי זענען זיי געגאנגען, אמאל זענען זיי געגאנגען זאלבעדריט, אמאל זענען זיי געגאנגען דריי צוזאמען. זיי זענען געגאנגען קלאפן אויף די טירן און בעטן נדבות. אידן זענען דאך רחמנים, ביישנים און גומלי חסדים, האט מען אומעטום געעפנט די טיר און געגעבן יעדן בעטלער א גראשן. אין אנדערע הייזער האט מען דערביי אויך געגעבן א שטיקל ברויט, אדער גאר מ'האט אים פארבעטן אריינצוקומען אין קיך צו עסן אביסל ווארימע זופ און אביסל זויערמילך און דאס גלייכן. אונזער אורח. דער בעטלער וואס איז אנגעקומען אין די שטאט איז מיטגעגאנגען מיט זיינע חברים, האט אויך געקליבן גראשנס, געגעסן וואסערדיגע זופ און פארביסן מיט טרוקענעם ברויט. אזוי גייענדיג פון הויז צו הויז איז מען צוגעקומען צו א גרויסע ציגעלנע הויז, א הויז וואס איז געבויט פון ציגל מיט א שיינעם מיט א שיינעם פארטש, א שיינע מרפסת, דאן האבן זיי געזען אז ס'קאנטיג אז דא וואוינט דער גביר פון שטעטל. דער ניי געקומענער בעטלער האט זיך דערפרייט, אט דא וועלן מיר באקומען א שיינע נדבה, און אויך עפעס מסתמא א באלעבאטישן מאלצייט. אזוי האט ער געטראכט. אבער צו זיין גרויסן באדויערן זענען זיינע חברים פארבייגעגאנגען דאס הויז און האבן אפילו נישט אנגעקלאפט אין טיר. ער האט זיך זייער געוואונדערט און ער פרעגט ביי זיי, פארוואס גייען מיר פארביי אזא שיינע באלעבאטישע הויז, פארוואס נישט מזכה זיין דעם גביר מיט א מצוה פון הכנסת אורחים? די חברים האבן זיך זייער שטארק ביטער צולאכט, מיר וואלטן אים שוין גערן מזכה געווען מיט דער מצוה, אבער וואס טוט מען אז ער לאזט זיך נישט, ער לאזט זיך נישט מען זאל אים מזכה זיין. דערביי האבן זיי אויפגעקלערט פאר זייער נייעם חבר וואס פאר א מענטש, אדער ריכטיגער וואס פאר א אוממענטש דער גביר איז, אז ער איז א געוואלדיגער קמצן, ער קארגט ממש אויף א גראשן, און לאזט אן ארעמאן נישט אריבערטרעטן זיין שוועל. דאס האט שוין דעם ניי-געקומענעם בעטלער זייער שטארק פארדראסן. וואס הייסט, ס'טייטש, א איד זאל זיין אזא פארדארבענער מענטש און נישט וועלן האבן דעם זכות פון אזא גרויסע מצוה ווי צדקה און הכנסת אורחים? ס'איז דאך פשוט א גרויס רחמנות אויף אים. דער געדאנק האט אים נישט אפגעלאזן דעם נייעם אורח דער בעטלער. צו מנחה צייט האט זיך דער בעטלער האבן זיך די בעטלער אלע פארזאמלט אין בית מדרש. דא האט יעדער איינער פון זיי ארויסגענומען די גראשנס וואס ער האט צונויפגעזאמלט יענעם טאג און ארויפגעלייגט אויפן טיש. מען האט איבערגעציילט די מטבעות און די ערשטע זאך האט מען אראפגענומען מעשר פאר די קראנקע און שוואכע בעטלער וועלכע האבן נישט געקענט גיין איבער די הייזער, ס'איז געווען נעבעך אזעלכע וואס זענען געווען נישט געזונט, זיי פלעגן ליגן מסתם אין שול דארטן אדער אין ווייבער שול אדער אין די אין דעם צימער וואס איז געווען ספעשל פאר געסט און זיי האבן נעבעך נישט געקענט ארום גיין, האבן זיי אראפגענומען גלייך צו געבן פאר זיי, דאס איבעריגע האט מען זיך צוטיילט גלייך אויף גלייך, אלע האבן געקראגן די זעלבע זאך ווי זייער שטייגער איז געווען. אז אזוי האט מען געטון אלעמאל, דאן האט דער ניי געקומענע א בעטלער געמאלדן זיינע חברים אז דעם קומענדיגן שבת גייט ער זיין אן אורח ביי דעם גביר אין די שטוב וואס מיר זענען היינט געווען, און מען האט עס אריבערגעגיין ווייל איר האט דערציילט אז ס'איז א גרויסער קמצן און א געוואלדיגער קמצן און ער גיט נישט קיין גראשן אויף צדקה. די אנדערע בעטלער האבן אים אנגעקוקט מיט אומגלויבליכע אויגן און האבן זיך פשוט שטארק צולאכט אויפן קול, ס'איז לייכטער איבערצוגיין דעם סמבטיון אין א אינמיטן מיטוואך איידער איבערצוטרעטן דעם שוועל פון אט דעם קארגן גביר. אזוי האט זיך איינער פון די בעטלערס אנגערופן צו דעם נייעם בעטלער דער אורח וואס האט געזאגט אז ער גייט זיין ביי אים שבת. און וואס וועט זיין אויב איך וועל נישט נאר איבערטרעטן זיין שוועל, נאר וועל טאקע זיין אן אורח אויף שבת ביי אים אין הויז? האט דער בעטלער אורח געענטפערט מיט א פראגע, וואס וועט איר מיר זאגן אויב איך וועל אייך ווייזן אז איך וועל זיין ביי אים? אין דעם פאל וועלן מיר דא מאכן אז דו וועסט זיין דער קעניג פון אלע בעטלער, און וועלן דיך אפגעבן א העלפט פון אונזערע פדיונות, א העלפט פון דעם וואס מיר גייען מאכן וועלן מיר דיר אפגעבן. אזוי האט דער עלטסטער פון די בעטלער געענטפערט, האלב אין שפאס און האלב אין ערנסט. די איבעריגע האבן אלע צוגעשאקלט זייער הסכמה מיטן קאפ אז ס'קען נישט זיין אין דער וועלט אז מען זאל אים אריינלאזן און ער זאל נאך זיין דארטן א גאנצן שבת. מוחל דעם כבוד און מוחל אייערע פדיונות, איך וויל נישט זיין אייער קעניג און איך דארף נישט אייערע פדיונות, אזוי האט דער ניי געקומענער בעטלער געענטפערט, אבער איך מוז האבן אייער מיטהילף אויף צו קענען מקיים זיין וואס איך האב אייך צוגעזאגט אז איך גיי זיין ביי אים שבת. דהיינו, וואס אזוי דארפן מיר טון? האבן זיי אים געפרעגט. איר דארפט בלויז פארשפרייטן א קלאנג אין שטעטל אז א ניי געקומענער בעטלער האט אנפארטרויט זיינע חברים א סוד, אז ער האט געבראכט מיט זיך גאר א טייערן בריליאנט, און אז מען וועט אייך פרעגן ווי קומט צו א בעטלער א טייערער בריליאנט, וועט איר בסודות סודות איבערגעבן אז ער האט אין וואלד אנטדעקט אן אוצר, וואס רויבער האבן געהאט באגראבן און ער האט עס געפונען. די בעטלער האבן אביסל געלאכט, אבער זיי האבן מסכים געווען צו ארויסגעבן דעם דעם סוד אין שטאט, שטילערהייט פון איינעם צום צווייטן. אויף מארגן, גייענדיג איבער די הייזער, האבן די בעטלער אין יעדן הויז וואו מען האט זיי אריינגעלאזט, איינגערוימט דעם באלעבאסטע דעם סוד וועגן דעם בעטלער דער בר מזל, וואס מען שמועסט אז ער האט וואס מען שמועסט אז ער האט געפונען א טייערן טייערן אוצר, מען זאגט אפילו אז ער האט געבראכט מיט זיך א בריליאנט די גרויס ממש פון א איי. צו מנחה אין בית מדרש האבן שוין אלע אידן געוואוסט דעם סוד, און דאס שטעטל איז געגאנגען אויף רעדלעך, יעדער באלעבאסטע האט זיך געוואונטשן אז דער בעטלער, דער בעל מזל, זאל קומען אנקלאפן אין טיר, וועט זי מכבד זיין מיט א פארציע געפילטע פיש און מיט א שיינע שטיקל חלה. א קשיא אויף א מעשה? אפשר וועט מען דורך אים אויכעט געהאלפן ווערן. דעם קומענדיגן טאג, ס'איז געווען פרייטאג ערב שבת, איז אונזער בעטלער אינגאנצן נישט ארויס איבער די הייזער, דערפאר אבער האבן זיינע חברים אפגעלעקט א פעטן ביינדל. אומעטום האט מען זיי אויפגענומען מיט א באזונדער פריינטליכקייט און מיט א צוגאב גראשן. ווייבער זענען געווען נייגעריג צו הערן מער פרטים וועגן דעם גליקליכן בעטלער, האבן אריינגעלאזט אלע בעטלערס און האבן זיך געוואלט הערן פון זיי די נייעס און מער נייעס וואס ער ווייסט וועגן דעם בעטלער. דער בריליאנט האט געהאלטן אין איין וואקסן. ווייבער האבן פארגעסן דעם טשולנט אויפן פייער שטייענדיג אינדרויסן שמועסנדיג מיט די שכנות וועגן דעם נייעם בעטלער מיט דעם גרויסן דימאנט וואס האט געברעגט און זיי האבן פארגעסן צו פארלעשן די פייער אויפן טשולנט. א בריליאנט די גרויס פון אן איי. האט זיך אנגערופן א צווייטע פרוי, מסתמא רעדט זיך אויס וועגן א איי פון א טייבעלע וואס איז זייער קליין. האט זיך אנגערופן די אנדערע, שוין אויכעט נישט קשה פון א בריליאנט, א בריליאנט גרויס ווי א איי פון א טייבעלע איז אויכעט גוט. זיי נישט קיין נאר, רופט זיך אן א דריטע, לכל הפחות די איי איז גרויס אזוי פון א פון א הינערישע איי, פון א הינדל. רופט זיך אן די אנדערע, איר פלוידערט, איך רעכן אז ס'איז זיכער די גרויס פון א גענזענע איי, נאך גרעסער ווי פון א הינדל. אזוי איז מען געשטאנען און געשמועסט ביז איינע האט זיך א כאפ געטאן, אוי וויי איז מיר, מיין טשולנט ברענט! און די ווייבער האבן זיך האסטיג אומגעקערט צוריק אין קיך אריין. דער בעטלער דער בר מזל האט אפגעווארט ביז גלייך פאר ליכט בענטשן, און דאן איז ער געקומען צום הויז פון דעם גביר און האט אנגעקלאפט אין טיר. די דינסט וואס האט געעפנט די טיר, דערזעענדיג דעם בעטלער, האט אויף אים אנגעשריען, אוועק פון דאנעט! ווייסטו נישט אז דאס איז נישט דאס איז נישט די הכנסת אורחים שטיבל פאר בעטלער? דער בעטלער אָבער, דער בעטלער האָט אָבער נישט אָפּגעלאָזט, איך בין דאָ אַ פֿרעמדער, איך האָב נישט וווּ צו זײַן שבת. איך האָב געהערט, אַז דער באַלעבאָס איז אַ ייִד מיט אַ גאָלדענע האַרץ. בשעת מעשׂה האָט זיך דער גבֿיר שוין געקליבן צו גיין אין בית-מדרש, ס'איז געווען ממש פֿאַר ליכט-בענטשן. דערהערנדיק דעם איבעררעד בײַ דער טיר, האָט ער געהייסן, מע זאָל אַרײַנלאָזן דעם פֿרעמדן בעטלער. אויך צו אים איז דערגאנגען דער קלאנג וועגן דעם בעטלער דעם בר מזל, און אז ער האט א טייערן שטיין און אזא גרויסער גביר. אין הארצן האט ער זיך דערפרייט וואס דער בעטלער איז געקומען צו אים, אפשר וועט ער קענען איינהאנדלען פון אים א ווילדע מציאה. דערוויילע האט דער גביר געמאכט דעם אנשטעל ווי ער ווייסט גארנישט וועגן דעם פרעמדן בעטלער, אז ער ווייסט פון די גאנצע מעשה פון דעם פון דעם דיימאנד, פון דעם דימאנט וואס איז גרויס ווי א איי, און ער ווייסט נישט אז ער האט געפונען א אוצר אין וואלד, ער האט אים מיט א בייזן פנים געפרעגט פארוואס ער איז געקומען אים פארשטערן דעם שבת, וואס ביסטו געקומען, ביי מיר גייט קיינער נישט אריין שבת, חס ושלום ר' גביר, רופט זיך אן דער בעטלער. איר שפאסט מסתם, איך האב געהערט אז איר האט גאר א גאלדענע הארץ און מאכט נאר דעם אנשטעל פון א בייזן איד, איך בין דא א פרעמדער, אויסער דעם וויל איך זיך ביי אייך שואל עצה זיין, כדומה למשל וואס פאר אן עצה וואלט איר וועלן ביי מיר פרעגן? פרעגט אים דער גביר, דאס מוז איך מיט אייך רעדן אונטער פיר אויגן קיינער זאל נישט זען קיינער זאל נישט הערן, אזוי האט דער בעטלער סודות'דיג געענטפערט דעם גביר. דער גביר האט דעם בעטלער אריינגעפירט צו זיך אין משרד, צו זיך אין קאבינעט. האט איר געהערט א קלאנג וועגן א בעטלער וואס האט געפונען אן אוצר? יא, איך האב עפעס געהערט אזא מין קלאנג, ענטפערט אים דער גביר. זאגט אים דער בעטלער, איך בין דאס דער בעטלער וועגן וועמען דער קלאנג גייט ארום. אזוי גאר? האט דער גביר געזאגט מיט א געמאכטער גלייך גלייכגילטיג, אויב אזוי זייט איר געקומען טאקע צום ריכטיגן ארט, נישטא נאך ביי אונז אין שטעטל אזא מבין אויף בריליאנטן ווי איך, שוין אפגערעדט אזא איינער וואס זאל קענען באצאלן מיט מזומן, איך בין דער איינציגער וואס איך קען באצאלן מיט מזומן פאר אזא גרויסן טייערן שטיין. אבער עס איז שוין באלד צייט צו בענטשן ליכט און גיין אין בית מדרש, בלייבט ביי מיר אויף שבת און נאך הבדלה וועלן מיר רעדן תכלית. דער גביר האט געהאפט אז ער וועט מיט זיין הכנסת אורחים געווינען דעם בעטלער'ס צוטרוי און וועט איינהאנדלען נאך א גרעסערע מציאה האט ער באשלאסן ארויסצואווייזן דעם נישט געבעטענעם אורח א באזונדערע פריינטליכקייט, ער האט דעם בעטלער אנגעבאטן א ריינע העמד און א אויבער בגד אנצוטאן לכבוד שבת, און ער האט מיטגענומען זיין אורח מיט זיך אין בית מדרש אריין, דארט האט ער אורח געזעצט האט ער דעם אורח געזעצט לעבן זיך ביי דעם מזרח וואנט, די מתפללים האבן זיך איבערגעקוקט, און האבן געשושקעט צווישן זיך וואס פאר א גוטן געשעפט דער גביר האט געמאכט. אויך די בעטלער, שטייענדיק אונטער דער בימה ביי דער טיר, האבן זיך איבערגעוואונקען און האבן קוים זיך איינגעהאלטן פון געלעכטער. זיי האבן אבער געווארט צו זען וואס וועט זיין דא נאך שבת, זיי האבן דאך געוואוסט דעם אמת. דעם גאנצן שבת האט דער גביר געפראוועט הכנסת אורחים מיט דעם בעטלער, ווי ער האט נאך קיינמאל נישט געטאן אין זיין לעבן. די שבת'דיגע סעודות זיינען דעם שבת געווען גאר אנדערש. אנשטאט צו זיצן ביים טיש א שווייגנדיגער, אנגעבלאזן און מרה שחורה'דיג, איז דער גביר אריינגעצויגן געווארן אין א לעבנהאפטן שמועס מיט זיין אורח. דער בעטלער האט דורכגערייזט א וועלט, און דערציילט ווי אידן אין ווייטע שטעט און שטעטלעך לעבן, דער גביר האט געזען אז דער בעטלער איז אויך נישט קיין עם הארץ, און פארשטייט אין די שווארצע פינטעלעך אפשר מער פון אים, ער פארשטייט אין לערנען. דער אורח האט טאקע געהאט פערלדיגע רייד, ער האט אויסגעטייטשט פסוקים פון דער פרשת השבוע, דערציילט מעשה'ס פון מדרש, דערמאנט א מאמר חזל וועגן די מעלות פון א איד'ן, און וועגן דער מצוה פון צדקה און גמילות חסדים, הכנסת אורחים, דער גביר האט כמעט פארגעסן וועגן דעם בריליאנט וואס ער וועט נאך הבדלה איינהאנדלען ביי דעם בעטלער. אויך אין בית מדרש האט דער גביר באמערקט אז דער שבת איז עפעס געווען אנדערש ווי אלע שבתים. די אידן אין שטעטל וועלכע פלעגן דעם גביר נישט וועלן אנקוקן און אפילו נישט זאגן א פריינטליכן גוט שבת, האבן זיך דעם שבת באצויגן אנדערש צו אים, יעדער איינער האט אים געזאגט א גוטן שבת, א גוטן שבת, און מיט בכבוד'יג, זייער מיט כבוד. אידן האבן אים באגריסט וואס ער האט א חשוב'ן אורח אויף שבת, און האבן אים געוואונטשן ער זאל זוכה זיין צו פיל מצוות. ער האט באקומען מפטיר. און האט געשנאדערט א פיינע נדבה, מען האט אים געגעבן מפטיר און ער האט געגעבן א שיינע נדבה, און אויך זיין אורח האט באקומען א בכבוד'יגע עליה, א כלל, דער גביר האט זיך געפילט זייער גוט, אזא געפיל האט ער קיינמאל אין זיין לעבן נישט געוואוסט. ענדליך האט זיך דער שבת געענדיגט, מען האט געמאכט הבדלה און מען האט געפראוועט מלוה מלכה, אבער איצט איז שוין דער גביר געווען שטארק אומגעדולדיג, ער האט זיך קוים דערווארט ביז נאך דעם בענטשן, און דאן האט ער א זאג געטאן צום אורח, שוין צייט צו נעמען זיך פאר'ן געשעפט, ווי גרויס איז טאקע דער בריליאנט? וויפיל ווילט איר פאר אים? ענטפערט אים דער בעטלער, וואס פאר א בריליאנט? אזוי האט ער אים געענפערט אזוי תאמעוואטיש, טרייבט נישט קיין שפאס רב איד, האט דער גביר געזאגט, געשעפט איז געשעפט, איר האט מיר געזאגט אז איר האט א דיימאנד, איר האט א בריליאנט, איר מאכט א טעות, האט דער בעטלער געענטפערט זייער געלאסן, איך האב נישט קיינע בריליאנטן. וואס? איז דער גביר אויפגעשפרונגען, זייט איר דאך סתם א שווינדלער, חס ושלום האט דער בעטלער געענטפערט, איך האב אייך איך האב אייך דען געזאגט אז איך האב געפונען אן אוצר? אדער אז איך האב א בריליאנט? איך האב דאך אייך בלויז געזאגט אז איך בין דער וועגן וועמען דער קלאנג גייט ארום אין די גאנצע שטאט אז ער האט געפונען אן אוצר. ס'איז נישט מער ווי א קלאנג, איך איך האב אייך גארנישט געזאגט קיין ליגן, איך בין נישט קיין שווינדלער. הייסט דאס אז איר זענט פשוט סתם א לץ? און ווילט מיך מאכן צום נאר, האט דער גביר אויסגערופן מיט שטארקן כעס. דער אויבערשטער זאל אויסהיטן, האט דער בעטלער געענטפערט, נישט איך בין חלילה א לץ, און נישט איך האב חלילה געוואלט פראווען ליצנות, אדרבה, אויב איר ווילט, האב איך טאקע געפונען א גרויסן אוצר, אבער נישט אן אוצר פון בריליאנטן און גאלד, נאר א נאך גאר גרעסערן אוצר. א געוואלדיגן אוצר האב איך געפונען אין אייער אידיש הארץ. פיל אזעלכע אוצרות האב איך אנטדעקט אין מיין לעבן. איך גיי ארום און כ'דעק אויף כסדר אוצרות פון אהבת ישראל און מידות טובות וואס אידן האבן פארגעסן אז זיי האבן זיי, אוצרות וועלכע האבן אנגעקליבן אויף זיך שטויב און אמאל אויך בלאטע, פארלאזענע, פארגעסענע אוצרות, טייערער פון גאלד און בריליאנטן, מיינענדיג אז זי האט ביי אים מעורר געווען אז זי האט אים אריינגענומען אין שטוב, און אזא אוצר אז ער האט מגלה געווען זיין אידישע, זיין טייערע אידישע הארץ, אז ער האט אים אריינגענומען און געגעבן אזא שיינעם שבת. דער גביר איז געבליבן זיצן א געפלעפטער, א פארוואונדערטער, ער האט זיך טיף פארטראכט מיט אראפגעבויגענעם קאפ, אין געדאנק זענען אים דורכגעלאפן די פיל איינזאמע שבתים און ימים טובים פון אלע פריערדיגע יארן, ער האט אנגעהויבן זיך צו דערמאנען ווי ער זיצט יעדן שבת אליין, א עלנטער, א מרה-שחורה'דיגער, א אנגעצויגענער, און די ליכטיגקייט און ווארעמקייט וואס דער פרעמדער בעטלער האט אים אריינגעבראכט דעם שבת, סיי אין שטוב און סיי אין בית מדרש, אין שטוב האט ער געזעצן און גערעדט מיט אים דברי תורה און האט אים דערציילט וועגן אידן וואס זיי לעבן אין אנדערע מדינות, ער האט דאך ארום געפארן אין אנדערע ערטער מאכן געלט, און ער האט דאן אין שול האט מען אים אלע געגעבן א גוטן שבת און מען האט געקוקט אויף אים אנדערש, נישט אנדערש האט געטראכט דער גביר אז דער בעטלער מוז זיין א פארשטעלטער ל"ו'ניק, א פארשטעלטער ל"ו צדיק. יעדנפאלס איז ער דאך באמת זייער שטארק גערעכט. דער גביר האט זיך אויפגעשטעלט, געדריקט דעם בעטלער זיין האנט און האט אים זייער שטארק טיף באדאנקט פאר דעם אוצר וואס ער האט אים געבראכט. אויף מארגן איז דער פרעמדער בעטלער פארשוואונדן געווארן, מ'ווייסט נישט וואו ער איז. די אידן אין דעם שטעטל האבן נאך לאנג גערעדט וועגן דעם פרעמדן בעטלער וואס האט געפונען אן אוצר, זעענדיג דעם צופרידענעם פנים פון דעם גביר, האבן זיי קיין ספק נישט געהאט אז דער גביר האט מיט דעם בעטלער געמאכט א גוטן געשעפט. אבער סחורה האט ער גארנישט געמאכט מיט אים, ער האט אים נישט פארקויפט קיין קיין קיין בריליאנטן. און ווען די דריי דרייסטערע צווישן זיי האבן געפרעגט דעם גביר אויב ער האט טאקע איינגעהאנדלט א גרויסע מציאה, האט דער גביר געענטפערט מיט א גרויסן שמייכל, הא, שוין איינמאל א מציאה האב איך איינגעקויפט ביי אים, איר קענט זיך גארנישט פארשטעלן וואסארא מציאה איך האב איינגעקויפט ביי אים. די צווייטע מעשה וואס מיר וועלן דערציילן היינט, איז די קעפל דער בעל הבטחון. אמאל האט געלעבט א רייכער מאן וועלכער האט נישט געהאלטן פון געבן צדקה יעדן איינעם וועלכער האט זיך צו אים געווענדעט, ער האט נישט געהאלטן אז מען דארף געבן יעדן איינעם צדקה, איך וועל געבן צדקה נאר דעם וועלכער האט שוין אויפגעגעבן יעדע האפענונג, אזוי פלעגט ער זאגן. ווען עמיצער פלעגט צו אים קומען נאך א נדבה, פלעגט ער פרעגן, האסטו אויפגעגעבן יעדע האפענונג אמאל ארויפצואארבעטן זיך אליין? חלילה, די האפענונג טאר מען קיינמאל נישט אויפגעבן איז געווען דער ענטפער פון די ארמעלייט. אויב אזוי מיין טייערער פריינט, קען איך דיר נישט העלפן, גיי און פראביר מאכן געלט אליין. אזוי פלעגט דער רייכער מאן ענטפערן. זעלטן ווען א בעטלער פלעגט ענטפערן אז ער האט שוין גאר קיין האפענונג נישט. אזוי ארום פלעגט דער רייכער מאן זייער זעלטן געבן צדקה. ווייל רוב מענטשן האבן געענטפערט אז זיי האבן נישט פארלוירן די האפענונג. איינמאל גייט דער רייכער מאן אויף זיין וועג, דערזעט ער א בעטלער וועלכער ליגט אויף א בארג שטויב. אט דער בעטלער האט זיך אט דער בעטלער האט זיכער אויפגעגעבן יעדער האפענונג, אזוי האט דער גביר געטראכט. ער האט ארויסגענומען א מטבע און האט דערלאנגט דעם ארימאן. נא, איך זע אז דיין לאגע איז שוין גאר האפ האפענונגלאז. האסט שוין קיין האפענונג נישט. ענטפערט אים דער ארעמאן וואס ליגט אויפן בארג שטויב, איך האב שוין גראד אויף וואס צו האפן, אבער איר, רבי איד, האט קיין האפענונג נישט. אזוי האט דער ארעמאן אים געענטפערט, איך האב נאך האפענונג אבער דו נישט. דער רייכער מאן האט אים זייער שטארק פארוואונדערט אנגעקוקט, איך גיב אייך צדקה און צום סוף שעלט איר מיר גאר, אזוי האט ער זיך באקלאגט צו דעם ארעמאן וואס איז געלעגן אויפן בארג שטויב. חלילה! איך שעלט נישט קיינעם. איך האב גראדע גאר אסאך האפענונג, ווארום דוד המלך עליו השלום האט געזאגט אין תהילים, מקימי מעפר דל, דער אויבישטער הויבט אויף דעם ארעמאן פון שטויב. יעצט אז איך ליג אין שטויב, ווייס איך אז ס'וועט מקוים ווערן וואס דוד המלך האט געזאגט. ווער דען זשע איז א האפענונגלאזער מענטש? ווער איז דער מענטש וואס פארלירט דעם האפענונג? האט דער רייכער מאן געפרעגט אט דעם ארעמאן וואס ליגט אויף די שטויב. כל זמן ס'איז דא לעבן איז דא האפענונג. די געשטארבענע, זיי קענען שוין אויף דער וועלט קיין האפענונג נישט האבן, זיי זענען געשטארבן. אויב אזוי וועל איך אנהייבן געבן צדקה צו די טויטע, האט דער רייכער מאן געזאגט. ער איז באלד אוועק אויפן בית עולם און האט באגראבן א גרויסע סומע געלט פאר די טויטע וועלכע האבן שוין קיין האפענונג נישט אויף דער וועלט. ס'הערט זיך ווי א מורא'דיגער שוטה. פיל יארן זענען אריבער פון יענעם טאג, די רעדל האט זיך א דריי געגעבן און דער רייכער מאן איז געווארן א יורד, ער איז געווארן אן ארימאן. ער האט שוין געהאט פארלארן יעדע האפענונג אז ער וועט נאכאמאל ווערן צוריק א גביר. ווען ער האט זיך דערמאנט וועגן יענעם ארימאן וועלכער איז געלעגן אין שטויב און די האפענונג נישט פארלארן, און געזאגט אז ס'שטייט אין תהילים מקים מעפר דל, ער האט זיך אויך דערמאנט אז ער האט אמאל באגראבן א גרויסע סומע געלט אויפן בית הקברות, האט ער זיך דערפרייט און איז אוועק אהין אויפגראבן זיין געלט, דארט האט אים אבער דער שומר געכאפט און האט אים געבראכט צום שופט, אז דער בעטלער האט געוואלט בארויבן די קברים פון די טויטע, אזוי האט דער שומר געזאגט, ווייזנדיג אויף דעם ציטערדיגן בעטלער דער גביר וואס איז געווארן א ארעמאן. דער בעטלער האט דערציילט צום שופט די גאנצע מעשה, אז ער איז אמאל רייך געווען, און נאכדעם ווי ער האט זיך געטראפן מיט א נישט קלארן בעטלער, האט ער באגראבן א סומע געלט אלס צדקה פאר די האפענונגלאזע, פאר די טויטע. יעצט אז ער איז נעבעך אליין געווארן אן ארעמאן, האט ער זיך דערמאנט אין זיין געלט האט ער זיך דערמאנט אין זיין געלט און געוואלט עס צוריק אויפגראבן, ער גייט נישט גראבן די מתים, ער גייט נישט טשעפען די מתים. דערקענסט מיך? האט אים דער ריכטער געפרעגט, דער שופט פרעגט אים, דו דערקענסט מיר? ווען דער בעטלער האט זיך נישט געקענט דערמאנען וואו ער האט דעם ריכטער געזען, האט אים דער ריכטער געזאגט, איך בין דאס געווען דער בעטלער וועלכער האט זיך געוואלגערט אין שטויב, און דו האסט מיר געוואלט איינרעדן אז איך האב שוין גאר קיין האפענונג נישט. זעסטו? די האפענונג טאר מען קיינמאל נישט פארלירן, און אויף רייכטום טאר מען זיך קיינמאל נישט פארלאזן. גיב א קוק וואס איז געווארן. איך האב נישט פארלארן מיין האפענונג, זע וואס איז געווארן פון מיר. דו האסט געווען א גרויסער גביר, האסט זיך פארלאזט אויף דעם, מען טאר זיך נישט פארלאזן אויף קיין רייכטום. ער האט אים ערלויבט אויסצוגראבן זיינע געלט און האט צוגעגעבן. דער שופט האט אים צוגעגעבן, דער איד וואס איז געלעגן יעמאלט אויפן בארג פון די שטויב. ניט אזוי דארף א איד געבן צדקה. ביי אידן איז צדקה און משפט, צדקה און גערעכטיגקייט. צדקה מיט אן אורטייל. ער פאראורטיילט זיך אליין. ער דארף טראכטן, פארוואס בין איך עס דער יחסן, דער געבער, און נישט דער נעמער? עס האט דאך פונקט אזוי געקענט זיין פארקערט. און אז ער גיט, ווייס ער אז ער נעמט מער וויפיל ער גיט. ער האט אים געגעבן א מורא'דיגע שיינע הוראה. עס דארף זיין, ביי אידן דארף זיין צדקה איז גערעכטיגקייט, און ס'דארף זיין צדקה אן חשבונות, ווי ער האט געפלעגט געבן נאר אזעלכע וואס זענען שוין געווען אינגאנצן פארלארן, און מען דארף געדענקען אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן ער זאל געבן, און ער זאל נישט זיין קיין נעמער, זאל ער וויסן אז ער גיט, דארף ער וויסן אז ער נעמט מער וויפיל ער גיט. דער בעטלער האָט אױפֿגעגראָבן זײַן געלט, און װידער האָט זיך דאָס רעדל פֿון אים אַ דרײ געגעבן. ער איז געװאָרן צוריק אַ רײַכער מאַן, אָבער ער האָט שױן נישט געזוכט קײן האָפֿענונגלאָזע אָרעמע לײַט. ער האָט געגעבן צדקה, װי אַ ייִד דאַרף געבן, צו יעדן אײנעם, װאָס איז געקומען, געקלאַפּט אין טיר, יעדן אײנעם, װאָס האָט אױסגעשטרעקט די האַנט, האָט ער געגעבן צדקה. מיר װעלן, אם ירצה השם, ממשיך זײַן די קומענדיקע װאָך.